מורי ורבותי, אונז גיימיר היינט לערנען נאך איין שיעור, היינט בלי נדר ענדיגן די דרוש פון די זוהר וואס אונז האלטן דא אינמיטן, וואס איז די וועגן די ענין פון די מדריגה וואס א מענטש באקומט, א מענטש דארף באקומען, א מענטש, א בהמה, א מענטש בתור בהמה, א מענטש בתור מענטש, כ'וועל שוין זאגן נאך איין זאך וועגן דעם היינט, ס'דארף באקומען. און די שבעת ימים, אזוי ווי א בהמה איז שבעת ימים תחת אמו, אזוי דארף א מענטש גיין שבעת ימים תחת אמו, יעדע וואך איז שבעת ימים תחת אמו ביז מ'קומט צום שבת, מיום השמיני והלאה, נאך נאך איין שבת, ירצה לקרבן השם, ביי א מענטש איז דא ברית מילה, ביי א בהמה האבן אונז געלערנט, צו ס'איז בכלל נישטא קיין סדר הדרגה גלייך שור ביומו קרי שור, וואס ער איז איז ער, אדער ס'איז יא דא עפעס א הדרגה, מ'וועט לערנען אביסל מער וועגן דעם היינט. על כל פנים ווילן אונז היינט ענדיגן די שטיקל נאכדעם, נאך די שטיקל, איך נאר ווייז אויף ווי איך האלט, נאך די שטיקל קומט רבי שמעון און ער זאגט פתח מיט די פסוק סוד ה' ליראיה ובריתו להודיעם, דאס הייסט יעצט אז מען רעדט וועגן די סוד פון די ברית, וואס אין די ברית קומט זיך צוזאם די גאנצע קומה שלימה, די גאנצע מרכבה, די גאנצע זאך. קומט זיך צוזאמען די ברית מילה און די מושג פון ברית מילה און די ספירת היסוד אזוי ווי עס איז די סדר פון די ספירות העליונות און די ברית מילה כפשוטו א איד איז דאך א געמאלעטער דאס איז דאך די טייטש א איד און אזוי ווי די זוהר יא מען דארף דאך דאס געדענקען עס איז יעצט שובבי"ם צייט געדענקען איז דאס אלעמאל וואס ס'מיינט צו ארבעטן צו זיין דבוק צו זיין קאנעקטעד מיט די מידה פון ברית מיינט צו זאגן. אזוי ווי א איד, די טייטש פון א איד, די טייטש פון א איד לאפוקי א גוי, וואס אין אנדערע ווערטער איינער וואס האט די תורה, יא א איד איז דאך איינער וואס האט די תורה, אבער כדי צו זיין האבן די תורה דארף מען זיין געמאלעט, א איד איז דאך איינער וואס איז געמאלעט, וויבאלד אז די זוהר הקדוש, זוהר הקדוש, דאס הייסט ווען איך זאג זוהר הקדוש מיין איך צו זאגן די ספר הזוהר, איך מיין איך צו זאגן די הייליגע לעכטיגקייט, יא, די לעכטיגקייט וואס אין זיך, ס'דא א ספר וואס הייסט אזוי, מסתמא איז ער מלא לעכטיגקייט, אבער וואס אין זיך איז דאך א געוויסע לעכטיגקייט, דאך א געוויסע. לעבעדיגקייט, א געוויסע פייער, א געוויסע אור, א געוויסע נעימות, א געוויסע השראה. וואס איז דאך די טייטש צו זיין א חסידישע איד, יא, צו זיין א זוהר איד, צו זיין א איד וואס לעבט אין די אור השכינה, אין די אור התורה. איז אזוי ווי צו זיין א איד בפשטות דארף מען זיך מל'ן, די ערשטע זאך. כל זמן מען מל'ט זיך נישט איז מען נישט קיין איד, מען וויל ווערן א גר, מען וויל ווערן א איד דארף מען האבן מילה און טבילה, דאס זענען די זאכן וואס ביידע ענינים פון טהרה, די ענין פון אריינגיין לברית. דורך די מילה און די טבילה גייט א גר אריין אין ברית, אזוי ווי די אידן האבן געדארפט טון טאקע פאר מתן תורה, זיי האבן געמאכט א ברית מילה פאר די ערשטע פסח, יא און אונז גייען דורך די לעצטע פרשיות פון יציאת מצרים, מען האט געדארפט זיך מל'ן און פאר מען עסט די קרבן פסח, דם מילה, דם פסח, מען רעדט וועגן דעם, און אזוי ווי עס איז געווען די דם ברית פון מתן תורה, די מילה, טבילה פון פאר מתן תורה, וקדשתם היום ומחר, דאס איז די וועג ווי אזוי מען ווערט א איד.

עדות לברורי, וואס הייסט לברורי הייסט ס'איז שוין געווען עפעס, איך וויל יעצט אויסגעפינען צי ס'איז געווען, איז דא עדות לקיומי, לקיומי מיינט נישט מקיים זיין, ווען מ'זאגט מקיים מצוות, לקיים מצוות דארף זיין א אופן פון קיום א ברית, יעדער איינער ווייסט מצוות זענען דאך א קיום, זענען דאך א ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט די אידן, און די. ווי א איד וואס איז מקיים מצוה איז דאך מקיים די ברית, וואס איז דאך טייטש והקימותי את בריתי, איך טייטש איך בין מקיים מיין ברית, איך האב אויפגעשטעלט מיין ברית און איך דארף דארף מקיים די ברית, און מקיים מיין ברית מיינט אזוי ווי עדות לקיומי, דאס הייסט דאס איז נישט עדות וואס ער זאגט נאך וואס איז געווען, דאס איז עדות וואס מאכט, וואס מאכט עס, און אויב מען וויל זיין א פנימיות'דיגע איד, א פנימיות'דיגע איד דאך נאר א אנדערע וועג פון זאגן, אזוי ווי רש"י זאגט אונז רעדן וועגן דעם יעדן טאג און עס זאל נישט אויפהערן ווייל דאס שטייט דאך אז מען דארף רעדן וועגן דעם יעדן טאג, כאילו היום, היום הזה נהיית לעם, שיהיו דברי תורה חביבים עליכם כאילו היום ניתנו, מען דארף שטיין יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב און לערנען תורה דאס טייטש אז היינט איז די טאג וואס מען האט געגעבן די תורה, נישט היינט איז די טאג וואס מען איז מקיים די תורה אזוי ווי מען זאגט ביי אונז, נאר מען איז מקיים די תורה אין די מובן פון עדות לקיומי, מען מאכט די תורה, שטייט ווער ס'לערנט תורה לשמה איז מעלה עליכם כאילו עשיתם, כאילו עשיתם את עצמכם, כאילו עשיתם את התורה, כאילו עשיתם כביכול, דאס הייסט כאילו, דו דו מאכסט זיך אליינס יעצט דאס מקיים די ברית, און ווער ס'טראכט אין זוהר און די זוהר טראכט אין א פאעטיק אימעדזש וועג, מ'זאל עס הערן אבער דאס שטייט אין זוהר די טייטש, זאל נישט מיינען אז ס'מיינט דא עפעס עפעס נישט ריכטיג, אבער והקימותי את בריתי זאגט די זוהר איז דאך אזוי ברית דאך א מרומז דאך די ציור די אימעדזש פון אבר הברית, די ברית מילה, א ברית מילה ווייסט יעדער איינער, ס'איז כדי ס'זאל קענען. טוהן, ס'זאל קענען מוליד זיין, ס'זאל קענען ארויסגעבן וואס ס'דארף ארויסגעבן, דארף עס זיך אויפשטעלן, דאס הייסט א א שטייעדיגע ברית, דאס איז די טייטש אז ס'איז לעבעדיג, דאס איז די אימעדזש, די ידיעה די מגיד נוצט עס, מ'דארף דאווענען מיט חיות, אי חיות איז אזוי ווי אבר חי, דאס הייסט מ'דארף זיין א לעבעדיגע זאך. נישט נוצן אויף שלעכטע אופן די נוסח, אבער דאס איז דאך די טייטש והקימותי את בריתי עס טייטשט נישט איך פארצייל איך אזוי ווי די פאקט כל כל עס דארף זיין מוליד יא די תורה לערנט דאך כסדר די תורה אסאך אז עס דארף זיין פרים ורבים עס דארף זיין תורה וואס איז וואס עס קען מוליד זיין דאס הייסט מדריגה פון מוליד זיין און די תורה מדריגה פון מוליד זיין מיינט אז עס האט א הקמת ברית, הקמת ברית טייטשט די זוהר אלעמאל אז די ברית שטעלט זיך אויף, און דאס הייסט אז ס'קען מוליד זיין, אן אבר מת קען נישט מוליד זיין, אפילו לכאורה איך קען איך קען ברענגען מיין זיידע'ס מיין זיידע'ס זרע פון טויזנט יאר צוריק, אלעס קומט דאך פון די זיידעס יא, מ'קען דאך דאך דאך געדענקן יא, דאס איז דאך די פערעדאקס יא, צו לעבן צו מאכן נייע דורות מאכן נייע קינדער מיינט דאך ס'איז געווען א אדם הראשון ער האט געבוירן שת'ן און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער און ס'קומען צו מיר און זענען ממשיך, דער א מענטש דארף עס זיין א מענטש, יא, איך רעד אפילו יעצט בגשמיות, בגשמיות גמור, ס'פארשטייט זיך אלץ משלים, די רוחניות און די פנימיות איז דאך אלץ די זעלבע זאך, יא, בגשמיות גמור אז איך וויל מאכן א זון, יא, די זאך וואס מה יעשה אדם בעולם הזה, א מענטש מאכט בעיביס, יא, איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס א מענטש טוט בעולם הזה, מאכט בעיביס, מאכט קינדער. און מיין קינד וויל איך זאל זיין א מענטש, יא, איך רעד ביאלאגיש, א מענטש, יא, איך וויל נישט ער זאל געבוירן ווערן א קאץ, ער זאל געבוירן א צובראכענע מענטש, זיין א גאנצע מענטש, וואס מיינט א מענטש? א מענטש איז דאך די טייטש א אייניקל פון אדם הראשון, דאס הייסט געווען די ערשטע מענטש אדער די מושג מענטש אפילו די איידיעל מענטש, און פון דעם ווער ס'איז א המשך פון דעם זיינע קינדער זענען א מענטש, אויב איך קלער ציור אז א מענטש האט חתונה מיט א מאנקי. און די קינדער נישט זיין מאנקיס, די מענטשן זענען מאנקיס, אדער האלבע מאנקיס, כ'ווייס ס'איז נישט מעגליך במציאות אבער לו יצוייר. ממילא איז עס זייער קלאר, און מ'לערנט אסאך שמועסן אזעלכע, יא, און דארף גיין דרכי אבות, דארף מיינט ממשיך זיין די ברית אבות, יא, והקימותי את בריתי מיט אברהם ויצחק ויעקב, מ'לערנט דאך דאס וואכעדיגע סדר, כ'מיין ברית אבות, מ'דארף נאכגיין די דרכי אבות, יא, אן נישט בין איך נישט קיין מענטש, יא אוודאי. אבער מצד שני אויב דו ביסט נישט אליינס א מענטש, אויב דו האסט נישט קיין אליינס הקמת ברית, אויב דו האסט נישט קיין אליינס א לעבעדיגקייט, ביסט כולי, כולי אזוי לעבעדיג ווי דו ביסט נישט אליינס,

אז אז אונז ווילן דען אונז ווילן פארוואס די זוהר זאגט אסאך אסאך מאל כ'האב געזאגט א אנדערע וועג לעצטע וואך אבער דאס איין וועג פארוואס די זוהר איז עוסק און שטייט איך האב געזען שטייט רבי נחמן ברסלבער האט געזאגט און אנדערע אז עס איז אמת מער ווייניגער אז כמעט יעדע בלאט זוהר רעדט די זוהר פון קדושת הברית קדושת הברית מיינט מען צו זאגן עס מיינט אוודאי איז דא די פשוט'ע טייטש פון דעם וואס הייסט די מעשים וואס זענען שייך צו דעם אבער אונז רעדן נישט יעצט פון די מעשים וואס זענען שייך צו דעם מעשים איז דאך נאר א סימן אויף די אויף די נקודה קען זיין אז בדרך סגולה אויב שומר הברית, מען היט זיך די אויגן, מען היט זיך די מחשבות, קען מען האבן א מער חיות דקדושה, אקעי קען זיין. אבער די עיקר נקודה פון שמירת הברית, די עיקר נקודה פון קדושת הברית מיינט צו זאגן אז איך בין א לעבעדיגע איד, איך בין נישט קיין טויטע איד, איך בין א אבר חי סארט איד, און איך בין מהדר, אז איך וויל ווערן מער, איך וויל אריין גיין בפנימיות התורה, דאס הייסט איך וויל אין מיין אייגענע גוף, אין מיין אייגענע דעת, אין מיין אייגענע נשמה זאל לייכטן די תורה אזוי ווי כאילו היום, נישט איך זאל קענען אליינס געבן די תורה, וואס אויב נישט הייסט נישט קיינמאל כ'האב קונה געווען די תורה, דארף איך האבן. ברית, אזוי ווי צו ווערן א איד, זיך מגייר זיין, יא, די ידוע'דיגע חסידישע ווארט, ס'איז א זייער טיפע ווארט, יא, אז א מקווה איז א זייער גוטע זאך, אפילו א גוי קען עס מאכן א איד, כל שכן עס קען מאכן א איד א איד, יא, אזוי די יוד הקדוש האט געזאגט אז מען רופט אים די יוד הקדוש ווייל יעדן טאג איז ער געווארן אזוי ווי פון א גוי א איד, יא, כאטש ער איז געווען א איד, צו זיין א יוד הקדוש איז א, מען דארף נישט זיין מער פון א יוד הקדוש, ניין, פון א הייליגע איד, ווער דארף, ווער דארף זיין מער פון א הייליגע איד, א הייליגע איד איז דאך די תכלית השלימות, א הייליגע מענטש אפילו, אבער א הייליגע איד. איז וואס וואס איז די פראבלעם אז רוב מענטשען נישט קיין אידן דאס הייסט ער איז א קאפי פון א איד א קארבן קאפי מ'האלט שוין נאך אזויפיל קארבן קאפיס וואס מאכט נאך די זיידעס איינער דעם צווייטן און ער איז שוין א קאפי פון די איד א איד הקדוש דאס הייסט ער איז עומד אויף די זאך פון א גר אוודאי איז ער נישט קיין גר האט אפילו זכות אבות האט האט טאקע די אלע מעלות וואס איז דא פון ממשיך זיין די מסורה און די אלע זאכן אבער ער איז כאילו א גר, ער האט זיך גע'טובל'ט אזוי ווי א גוי, ער גייט וואטעווער איט טעיקס טו ביקאם א איד האט ער עס געטוהן, דאס הייסט נישט בחיצוניות, ס'איז טוהן בפנימיות, ווער ס'לערנט כתבי אריזל ווייסט אז ס'דא דעם מושג צוויי מושגים פון לידה, דער אריזל, דער אריזל אין זיינע דרושים געבויט די גאנצע סדר פון מרכבה עליונה אויף די סדר נישט נאר פון זיווג נאר אויך די סדר פון הולדה, דאס הייסט כביכול די זעיר אנפין די ספירות פון אצילות. ווערן געבוירן, און זיי האבן זמן יניקה, און זמן קטנות, און זמן גדלות, דו ווייסט, ס'ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים ווי יעדער איינער ווייסט דאס. אבער איין וויכטיגע זאך וואס מען דארף געדענקן, מען דארף לערנען פון כתבי אריזל ווי אזוי ער זאגט אז די אלע זאכן זענען דא צוויי מאל, ס'דא בפנימיות און בחיצוניות. דאס הייסט בחיצוניות מיינט די עיבור פשוט, כביכול, אויך אין עולמות עליונים איז דא עפעס וואס איז קעגן דעם, אבער ווען מען רעדט פון א פשוט'ע מענטש, מען ווערט געבוירן, מען ווערט געבוירן, האט מען א ברית מילה, האט מען א, שפעטער אזוי ווי מיר האבן געלערנט לעצטע וואך, לתורה לחופה למעשים טובים, ס'איז די גאנצע סדר ווען א מענטש ווערט געבוירן. נאכדעם, נאך די גאנצע סדר, איז שוין צוואנציג, אין אנדערע ווערטער מ'האט כביכול שוין באקומען די גאנצע מדריגות נר"ן דנפש, די גאנצע מדריגות וואס מ'דארף באקומען פון ווערן ווערן געבוירן בגוף. יעצט, ס'דא נאך א גאנצע מדריגה. און וויאזוי גייט יעדע מדריגה? יעדע מדריגה גייט די זעלבע וועג, מ'דארף מאכן נאכאמאל עיבור יניקה, קטנות, גדלות, ס'הייסט מ'גייט צוריק, דער אריזל זאגט, בסוד, נאכדעם וואס די מאמע האט געבוירן די קינדער, ווערט זי צוריק מעוברת פון זיי, פארשטייט זיך עס מיינט נישט כפשוטו, זאגט די אריזל און דאס איז אויך פשוט, מען וועט נישט, מען קען נישט מעבר, מען קען נישט צוריק שטופן א קינד אין די רחם פון זיין מאמע, אבער ברוחניות, די נשמה פון א מענטש האט עפעס וואס הייסט, מען קען עס רופן א צווייטע לידה, יא, א צווייטע, ער ווערט צוויי, נאך, מען מוז נאכאמאל געבוירן ווערן, און נאכאמאל געבוירן ווערן מיינט מען מוז נאכאמאל דורך גיין די גאנצע מדריגות, נאר נישט בחיצוניות, נישט זיין גוף, נאר אין זיין נשמה, בפנימיות, דיין מח דארף האבן א ברית מילה נאכאמאל, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא אזוי ווי עס איז געווען ווען מ'איז געווען אכט טעג אלט, האט דיין גוף בחיצוניות מדריגה חיצוניות דחיצוניות יא וואטעווער ווער עס לערנט עץ חיים וועט וויסן פונקטליך וועלכע מדריגה עס איז האט געהאט א ברית מילה און באקומען מדריגת נפש רוח נשמה וואס איז א מדריגת נשמה וואס איז דא אין יענע לעוועל חיצוניות פונקט אזוי דארף מען לערנען בפנימיות ער ווערט גרעסער ער וויל זוכן מוחין דגדלות וויל עומד זיין בפנימיות אין אנדערע ווערטער. אין אנדערע ווערטער ער וויל שוין זיין איינער וואס איז מוליד, יא, דאס איז דאך די אמת די גדלות, יא, יעדער איינער ווייסט די סימנים פון א גדול זענען וואס? אז ער קען מוליד זיין, האט שתי שערות, דאס הייסט זיינע אברי, אברי הולדה, אברי הרבייה זענען, זענען בגאנצן און ארבעטן שוין, זיי קענען מוליד זיין, דאס איז דאך כמעט די סימן פון א גדול, אפשר אביסל פארדעם, נאכדעם אבער בערך, גדלות איז דאך די טייטש דאס, איז דאך די טייטש גדלות, און די זעלבע זאך בפנימיות איז דאס די טייטש גדלות, אויב מען וויל וויסן וואס מיינט א אדם גדול, א אדם גדול איז איינער וואס קען מוליד זיין, ס'הייסט ער האט א כח הולדה קען מאכן מענטשן, יא? נישט מאכן נאר גולמ'ס, ער קען מאכן מענטשן. דאס איז די טייטש. א אדם גדול, אזוי מען וויל מאכן מדריגה פון מוחין דגדלות, דארף מען זוכה זיין צו די אלע מדריגות, ברית מילה, חומש רשי, משניות, גמרא, אלעס וואס מען האט געטון מיט דיך אלס קינד, דארפסטו טון נאכאמאל יעצט, נאר נישט על דרך מקבל, נישט על דרך אז דו ביסט איינער וואס איז מקיים די מצוות, נאר איינער וואס איז מקיים די מצוות בבחינת קיום הברית בחינת עדות לקיומי דו מאכסט די מצוות, דו מאכסט די תורה, דאס איז די גאנצע זאך וועגן דעם די זוהר, לכאורה קען מען קען מיינען מען דארף נזהר זיין נישט צו לערנען די זוהר אין די פארקערטע וועג, מענטשן מיינען די זוהר איז עוסק אין ברית ווייל אוודאי א איד איז א נימול און ער וויל זאגן אזא פיקר מען זאל נישט זיין קיין גוי מען זאל נישט זיך פירן גוי מען זאל זיך היטן די הלכות פון פון שמירת הברית און אזוי ווייטער איז דאך אבער אלץ פארשטאנען כאילו חיצוני, אלץ נאך כאילו, דו דארפסט נאך זיך סומך זיין אויף דיין טאטע וואס האט דיך גע'מל'עט. אוודאי איז דא א טאטע וואס מל'עט דיך, אבער די צווייטע ברית מילה, די צווייטע געבוירן ווערן, די צווייטע עיבור, די צווייטע קטנות, די צווייטע אלעס, קטנות שני רופט מען עס יא, ווער עס לערנט דרושים פון פסח ווייסט ידיעות איז דא קטנות שני און אלע זאכן, די אלע זאכן רעדן זיך דאך אויף די מדריגת הנשמה, ס'רעדט זיך נישט קיין פשיטות, ס'רעדט זיך בפנימיות, ממילא דארף מען זיי טוהן. ווען זיי האבן א נייע צווייטן ברית מילה מיינט עס זוכה זיין צו די מדריגות וואס זענען מכוון אין ברית מילה, צו מילת ערלות הלב צו וואס זאל נאך זיין מ'עט רעדן אביסל און נאך נאכן דורך גיין די גאנצע סדר מדריגות דאן קען מען אנקומען טאקע צו השגת התורה צו די גדלות גדלות שני צו די ריכטיגע גדלות וואס דאס איז די אמת'דיגע גדלות שני. איז עד כאן האבן אונז געזאגט א הקדמה כללית הכי כללית פארוואס אין די גאנצע דרוש פון זוהר פון ממש פון אנהייב פון ווי די אנהייב אנהייב שרה כסף ווי אייז ביז מ'איז דורך געגאנגען א גאנצע דיטור אין די גאנצע ענין פון מתן תורה פארוואס מ'האט עס געדארפט געבן פאר די גוים און נישט פאר די אידן נישט פאר די גוים מיט א ברית מילה נישט אן א ברית מילה און אזוי ווייטער און דא קומט מען צוריק ס'איז די זעלבע ענין פון מדריגות וואס מ'באקומט ביי ברית מילה און נאכדעם און שפעטער גייט רבי שמעון גיין נאך טיפער און רעדן וועגן די סוד, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, און וויאזוי מען קען מכוון זיין די שם הוויה אין אלע מיני וועגן, אלץ דרייט זיך ארום די ענין פון ברית מילה, אלץ שטייט עס איז אלץ א ברית תורה כאילו. און וויבאלד אז די ברית דאס איז די זאך וואס ברענגט אריין א מענטש אין קדושת ישראל, אזוי אויך די ברית פנימית איז די זאך וואס ברענגט אריין א מענטש אין קדושת התורה הפנימית, און וועגן דעם אלעס וואס מען לערנט פון דעם איז דא פון די די דרושים פון אריז"ל וואס רעדט וועגן די פרשיות פון שובבי"ם פרשיות פון יציאת מצרים וואס זיי אלע דרייען זיך ארום די ענין פון תיקון הברית און זיין א סערטען בחינה פון זרע לבטלה וואס איז געווען אדם הראשון ווי אזוי ס'גייט די דרוש פונקטליך און די ווארט איז אז מען דארף אויפהערן צו זיין די צווייטע מענטש דארף אויפהערן צו זיין. א טויטע זאך, אויפהערן צו זיין א מקבל און זיין א משפיע, זיין די חיות אליין, דאך די גאנצע זאך. איז יא, לאמיר עס אביסל אויסרעדן, די קאנטעקסט פון פון די זאך וואס אונז לערנען דא, פון די דרוש דא. לאמיר אביסל פארשטיין צוויי וועגן וואס זענען דא אין די זאך. אונז האבן געלערנט, אונז האבן געלערנט אסאך אנדערע וועגן, דאס איז א וועג וואס מען לערנט היינט. זען יעדע טאג נאך א וועג פון לערנען, דא נאך א נאך א אספעקט פון די זעלבע דרוש. און האפנטליך וועט מען גיין ווייטער נעקסטע וואך.

און איז בפרט, לאמיר יעצט מדייק זיין, בפרט אויב מ'וויל לערנען פון די אדם הפנימי, פון די עיבור שני, פון די מערכה שניא, יא, מ'רעדט נישט פון די בהמה שבאדם וואס איז טאקע בבחינת קטנות ראשון אפילו גדלות ראשון, איז נאכאלץ בני אדם שמשימים עצמם כבהמה, יא, גדלות ראשון איז דאך בעצם א פארט פון קטנות, ס'הייסט ער איז שוין אה, לחופה, שוין די ערשטע מאל חתונה געהאט, זיווג ראשון, יא, בבחינת. ער איז שוין די, ער איז נאך א וואוילע בחור וואס האט חתונה געהאט, א וואוילע יונגל וואס איז געווארן א וואוילער בחור, אקעי, ס'איז אלץ גוט, אבער א אנדער וועג פון עס זאגן, איז צו זאגן אז ער איז אזא סארט טאטע וואס ער האט געמיינט אז ער גייט זיין ווען ער איז געווען א יונגל, יא, דאס איז דאך די טייטש, גדלות ראשון, יא, וואס הייסט גדלות ראשון? יעדער וואס איז א יונגל האט א געוויסע דמיון, א געוויסע פאנטאזיע, אפילו א גוטע פאנטאזיע, איך רעד שוין נישט פון א נארישע פאנטאזיע, א יונגל טראכט.

שוין דאס איז אביסל א ממש א צד יצר הרע פון דעם, ס'דא אפילו צד יצר טוב, יא איך וועל זיין א טאטע, וועל איך אויסלערנען פאר מיינע קינדער, וועל איך נעמען קעיר פון זיי, כ'וועל נישט לאזן אז מען זאל זיי רודף'ן אין חדר, כ'וועל נישט לאזן אז ס'זאל געשעהן שלעכטע זאכן צו זיי, איך וועל זיי פראטעקטן, זיין גוט, אלץ, אזוי טראכט א יונגל ווען ער גייט זיין א טאטע, און אפשר מיין טאטע טוט עס נישט ריכטיג, איך וועל עס טון בעסער, נישט קיין חילוק צו עס קומט מיט מיט דעם, עס קומט נישט מיט מיט דעם. דאס איז א טאטע לפי הגדלות לפי שיטת הקטנות לפי הסתכלות הקטנות איז א טאטע אזוי ווי ער האט געטראכט ער גייט זיין א טאטע ווען ער גייט זיין א אינגל איז הכל בחינת קטנות ראשון און הכל בחינת בהמה הכל בחינת סתם א בהמה ס'הייסט הגם מ'האט גערעדט אז א מענטש איז אנדערש פון א בהמה א בהמה האט וואס ער איז שור בן יומו קרוי שור, א מענטש דארף ווערן א מענטש, דאך אוודאי נישט כפשוטו אמת, א בהמה וואקסט דאך אויך, איז נישט עקזעקטלי ריכטיג אפילו א שור בן יומו קרוי שור, הייסט מען קען אים רופן שור אבער ער איז א עגל, יא א עגל הייסט א קליינע שור, שפעטער וואקסט ער ווערט ער א גרויסע שור, קודם איז ער א שור תם נאכדעם ווערט ער א שור מועד, ס'דא מדריגות אין שור, ס'איז נישט נאר דא איין זאך, נאר וואס די אלע מדריגות האט ער נישט געקומען נישט מבחירה. געקומען נישט מיט א עכטע נייע לעוועל פון פארשטאנד, ער איז א שור, ס'איז גראד א טאטע שור, א זיידע שור, אלץ נאכאלץ משפחת שור, נישט קיין, נישט מער פון שור. מה שאין כן, דא קומט די חידוש, מה שאין כן ס'דא א זאך וואס הייסט בחינת אדם, ס'דא א זאך וואס הייסט נישט בחינת בהמה, און דאס איז די אמת ריכטיגע בחינת אדם, און ס'גייט אדורך די זעלבע מדריגות, ער האט אויך א ברית מילה און אויך תורה און אויך חופה אבער. דאס איז דער טייטש אז נאכן ברית מילה זעט אויס די וועלט פאר אים אנדערש ווי פאר די ברית מילה. נישט ער טראכט אה. און דאס איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, ווער ס'קומט אן צו עפעס א אמת'דיגע בחינת גדלות ווייסט דאס, איך האב עס מרמז געווען אויפן לעצטע שיעור שוין, עני לעוול פון גדלות ווייסט דאס, צו ס'איז ער געווארן א טאטע טאקע, צו האט ער געמאכט א ברית מילה, צו ער האט געמאכט א געוויסע עבודה, ער האט געענדיגט ש"ס, האט געמאכט מיליאן דאלער, האט עפעס געטון, יעדע איינער וואס איז אמאל דורך געגאנגען א ריכטיגע טשעינדזש, א אמת'דיגע, דאס הייסט ער האט אנגעקומען צו עפעס א לעוועל פון גדלות שני, אדער אפשר איז עס נאך קטנות שני, אבער עפעס א שני, ער איז נאר געבוירן א צווייטע מאל, דאס איז דאך די ריכטיגע זאך, ער איז דאך דורך געגאנגען די צווייטע לידה, עס גייט אוודאי דורך מיט א עיבור, מיט שוועריקייטן, מיט אלעס, אבער ווער עס איז געבוירן געווארן נאכאמאל ווייסט. אז ס'נישט דא קיין שום רעפרענס, זייער אינטערעסאנט יא, למשל איך טראכט אסאך מאל ווען מען איז א יונגל טראכט מען, יא מען זעט דאך ער קוקט זיך ארום די טאטע וועלט, ס'איז דא א וועלט פון טאטעס, יא זיין טאטע, אנדערע טאטעס, מען זעט זיי טוהן זאכן ראנג, און ער איז מסתמא גערעכט אויך, א יונגל זעט טאטעס טוהן דעם ראנג, ער זעט זיי טוהן יענץ ראנג, אמאל זאגט ער זעט ער א טאטע ער טוט גוט, לאמיר שוין זאגן זיין טאטע, איך גיי זיין אזוי ווי מיין טאטע, איך גיי טוהן גוט און נישט שלעכט, און וואס מ וואס ער זעט אסאך זאכן טוהן די טאטע שלעכט, למשל אסאך זאכן, ער טוט אפ די קינדער, יא נישט שיין צו זיינע קינדער, ער איז זיי נישט מחנך ריכטיג, ער שטיצט זיי נישט ריכטיג, ער עקסעפט אים נישט גענוג, וואטעווער, ער טוט נישט ריכטיג פאר זיין טאטע. שוין, און וואס טראכט די אינגל? סאו ער האט דאך א פראבלעם. זעהסט דאך אז אסאך טאטעס, מסתמא די טאטע וואס זענען געווען אינגלעך האבן זיי אויך געטראכט ווען איך וועל זיין א טאטע וועל איך געבן מיינע קינדער וויפיל קענדי זיי ווילן, איך וועל אים עקסעפטן, איך וועל אים נאר שטיצן, איך וועל קיינמאל נישט שרייען, איך וועל אים קיינמאל נישט שלאגן חס ושלום, איך וועל אים

טראכט דער יונגל, א קלוגע יונגל, איך וועל דאך פארגעסן, אבער אראפשרייבן, נעמט ער א נאוט בוק, שרייבט אראפ, היום בין איך נײַן יאר אלט, און מיין טאטע האט מיר אפגעטון כך וכך, און למה אני כותב זה, אז ווען איך וועל אליין זיין א טאטע, א קלוגע יונגל, ער גייט נישט יעצט נקמה נעמען אין זיין טאטע, חס ושלום, נאר גוט.

ער לאזט שיסט זיך ארויס מיט אזא געלעכטער, שוין, ער זאגט דאס איז נישט קיין עצה, פארוואס? שווער אפילו מסביר צו זיין פארוואס, ס'איז דאך א גוטע טענות, דער יונגל, די יונגלישע זאכן וואס ער טענה'ט, אפילו אז ער איז יא גערעכט צו ער איז נישט גערעכט, ס'איז זיכער אז ס'איז נישט מעגליך,

יעצט מיינט עס אז מען דארף נישט זיין קיין גוטער טאטע? מיינט עס מען דארף נישט א טאטע קעירן פרובירן זיך אריינצולייגן די מצב פון זיין יונגל און פארשטיין טאקע יא אוודאי דארף מען הונדערט פראצענט מען דארף אבער די פלענער וואס מען האט געהאט פריער ווען איך גיי זיין א טאטע דעי דזשאסט דאנט רילעיט טו ריעליטי זיי רילעיטן צו עפעס א דמיון פון טאטעס אין הכי נמי אפשר דארף די טאטע טאקע פארשטיין וויאזוי די יונגל דמיונ'ט אז א טאטע איז און זיך אביסל צושטעלן צו דעם און פאר אים מסביר זיין

פלעינער אגב פלעין אפילו לאמיר שוין זאגן, אגעין, איך מיין מס' א, איך ווייס נישט אויב ס'איז אמאל געווען אזא מעשה, אבער לאמיר שוין זאגן אז איינער איז מורא'דיג ערנסט און האט טאקע א פלאן און ער גייט טאקע ווערן א גביר, משקיע געווען אין די בעסטע ביזנעסן, די ביטקוין, ער ווייסט האט רוח הקודש, ער ווייסט אז ס'גייט געלונגען, און און ער ווייסט אז ער גייט האבן א נסיון העושר און ער שרייבט זיך פאר און ער מאכט אפילו א קנין ביים ביי א צווייטן אז זאל אים מחייב זיין אז ווען ער גייט ווערן א עושר זאל ער מאכן כך וכך און שוין, און יעצט למעשה, ס'איז די זעלבע דזשאוק. נישט ווייל אלע עשירים ווערן שלעכט, ווייל יעדער איינער ווערט קאראפט, ער ווערט פארט פון די סיסטעם, ווייל צו אמת'דיג זיין א ביליאנער זעהט אויס אזוי אנדערש, איך רעד איינער וואס איז טאקע, ער איז טאקע סתם א יורש, ס'מאכט זיך אפשר קעיסעס איז ער נישט געווארן קיין ביליאנער בנפשו, אבער איינער וואס צו זיין א ביליאנער זעהט אויס די וועלט אינגאנצן אנדערש ווי ס'זעהט אויס פאר א מיליאנער, די אפשענס וואס זענען מעגליך פאר אים, און די קיינד אוו ס'איז גוט און לטוב ולרע, איך גיי נישט אריין צו ס'איז גוט אדער שלעכט, אבער די וועג וויאזוי די וועלט זעהט אויס פאר אים, זעהט אויס טאטעלי אנדערש אפילו. מען קען נישט אפילו מסביר זיין פאר די וואס איז נאכנישט קיין ביליאנער ווי אזוי ס'זעהט אויס, יעצט מיינט עס אז איך בין מיר יעצט מגין אויף די ביליאנער, ניין איך בין נישט מגין אויף אים, ער דארף טאקע זוכן א וועג ווי צו זיין א גוטער ביליאנער, ער דארף זוכן א וועג, און צו ער קען זיך מסביר זיין פאר די צווייטע צו נישט, נאך א שאלה, אפשר דארף ער זוכן א וועג זיך מסביר זיין, והייתם נקיים מהשם ומישראל ס'דא א חיוב, דארף זיך קענען צונויפרעדן. אלץ גוט און וואויל. אבער דאס איז זיכער אז די עצות וואס זענען געווען פארדעם און די די פאנטאזיעס, די גוטע פאנטאזיעס, כ'רעד נישט פון די שלעכטע פאנטאזיעס, לאמיר שוין רעדן אז דער ביליאנער טוט טאקע צדקה און ער טוט טאקע למעלה מיכולתו צדקה, ער טוט וואס ער קען. ס'איז זיכער אז די אלע עצות ער האט געהאט פריער קען ער ווארפן אין מיסט קאסטן די ערשטע מאל מינוט וואס ער געווינט די לאטערי, דאס איז נישט קיין זאך. און אויב נישט, און ס'איז דא אמאל נישט, אויב ער גייט יא, עט ער מאכן א חורבן, עט נישט זיין קיין ס'עט, ס'עט נישט זיין קיין קיום פון דעם. און דאס איז אן און איז כל שכן ובן בנו של קל וחומר ברוחניות. דאס איז אלץ משלים פשוטים הכי פשוטים, איינער וואס האט געזאגט, לאמיר לאמיר זאגן א משל רוחני וואס קיינער פון אונז האט נאכנישט עקספיריענסד, זאל קענען רעדן, אבער מ'וועט זאגן איינס קודם איינס וואס מ'האט יא עקספיריענסד, יא לאמיר זאגן ס'איז געווען איינער וואס האט געזאגט ווען איך גיי לערנען, יא ווען איך גיי ענדיגן שולחן ערוך, ווען איך גיי ענדיגן שס, ווען איך גיי ענדיגן די חלק שס, יא, איך לערן שס, און דעי מסכתא. איך וועל דאך האבן א ידיעה, איך וועל דאך האבן א קנין אין די הלכה, איך זאל קענען פרעגן א שאלה און איך זאל ענטפערן גלייך, איך זאל זיך פילן אזוי גוט, איך זאל ארום גיין, מען קען מיך אלעמאל פרעגן, שואלין אותו בכל מקום, קיינמאל נישט געמאכט קיין טעות. נו דערווייל האט ער געענדיגט שס, און וואס איז די פראבלעם ווען איינער ענדיגט שס, דאס איז נאך א וועג פון צו זאגן דעם, יא? אדער לאמיר זאגן נאך א דוגמא, יא, ווען איך וועל האבן תיקון המידות, הא? ווען איך וועל האבן תיקון התאוות, יעצט בין איך דאך נעבעך א בעל תאווה, אין א קאסטן זע איך עפעס א גוטע נאש, עס איך עס אפילו איך ווייס עס איז נישט געזונט, און עס איז נישט געזונט פאר נשמה, און עס איז סתם, מאכט זיך אבער, איך ארבעט דאך אויף דעם, אז אמאל וועל איך אנקומען, און ביי די וועי עס געשעהט, עס געשעהט, מען זאל זיך צוגרייטן פאר דעם, מען זאל זיך טאקע וויסן אז עס קען געשעהן, קען געשעהן אז איין טאג וועל איך נישט האבן קיין תאווה, זיין מוח שליט על הלב, אין די, אין די קאנטעקסט, אין די זאך, די תאווה וועט אוועק גיין. מענטשן וואקסן אויס פון תאוות, ס'מאכט זיך נישט, נישט אלע תאוות בלייבן אויף אייביג, ס'דא עלטע אידן, אלטע אידן די זעלבע תאוות זענען געווען דרייצן, אבער ס'דא עלטערע אידן וואס זענען וואקסן אויס פון די תאוות, די רדיפת כבוד אויף די נארישע וועג, איך זע נישט, מאכט נישט אויס, אמאל גייט עס פארקערט אויך גוט, אבער ס'דא, ס'דא, ס'דא אזא זאך, זיכער אז דעמאלטס, נו, פאר יעצט לערן איך דאך נישט, פארוואס לערן איך נישט? ווייל. אדער איך דאווען נישט ריכטיג ווייל איך האב תאוות וואס איך וויל דאך שמועסן און איך דארף פילן גוט איך האב נישט די פראבלעם זאג איך דיר אז ווען ס'איז ווען מ'וועט דורך גיין דאס ווען דו וועסט ווערן טאקע די איד וואס האט נישט די תאווה ווערן די איד וואס האט נישט די יצר הרע וועסטו זיין אויך א אנדערע מענטש וועסטו זיין אזא אנדערע מענטש אז אלע עצות וואס האסט געטראכט פארדעם וואס דו גייסט טון אלע פלענער וואס דו האסט געהאט גיין עס קען אפילו זיין אז דו וועסט טון נישט אזוי ווי איינער זאגט איך וועל ווערן א גביר איך וועל מאכן אזא און אזא מוסד ער האט עס טאקע געמאכט.

ער ווערט דאך אויך א אנדערע מענטש, לערנט די שס, ער איז נישט די זעלבע האט געענדיגט שס ווי ער האט אנגעהויבן שס, דאך אנדערע אדם גדול יעצט געווארן, יא? איך רעד דאך לאמיר איך רעד דאך אז ער געווארן טאקע א אדם גדול, באקומען אמת'דיגע גדלות, אמת'דיגע ברייטערע בליק אויף זאכן, אמת'דיגע פארשטייט נואנסעס פון זאכן, ער געווארן מער סענסיטיוו צו געוויסע זאכן, ווייניגער סענסיטיוו צו אנדערע זאכן, איך בין באמת געווארן א אדם גדול, מיר זענען דאך אנדערע מענטש, ס'איז דאך אזוי ווי יעדער איינער ווייסט אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, מ'קען נישט דן זיין א מענטש, נישט אז מ'קען נישט דן זיין, ווייל מ'טאר נישט דזשאדזשן, ס'דא אזא לא תעשה, לא תעשה'ס פון טו טאוזענד נײַנצן, לא תדזשאדזש, יא? גרויסע מצוה, שוין, כ'רעד נישט אפילו פון דעם. פלעין ווייל מען קען נישט, יא. נישט אז ס'איז א איסור, ווייל דו ווייסט דאך נישט וואס דו רעדסט. דו ווילסט זאגן איינעם מוסר, קודם פיגער אויס וועלכע מוסר אים צו זאגן, וועלכע, וויאזוי אים צו דזשאדזשן, וואס אים דן זיין. מען מעג דאך, לאמיר זאגן מען מעג, לאמיר זאגן ס'נישטא קיין איסור לא תדזשאדזש, אבער ס'איז דא א, מען דארף דאך וויסן פון וואס מען רעדט. און ווער עס איז א אנדערע מענטש, אוודאי, לפי ערך, קען מען יא, ס'איז דא לעוועלס וואס מגיע למקומו, איך ווייס בערך וואס עס מיינט אזא סארט מענטש, קען איך זאגן דו מאכסט א טעות, איך הער איך, איך טראכט סתם א שכל, מדרך אהבה, איך ווייז אים דו מאכסט א מיסטעיק, שוין.

אבער די נארישע עצות וואס די קינדער האבן געגעבן, דאס איז א ברכה לבטלה. און דאס איז די טייטש, דאס איז די טייטש פון די חילוק פון א מדריגות פון א אדם, די זעלבע זאך א ברית מילה, איינער איז געווארן א איד, כ'האב שוין פארציילט דא די מעשה, כ'האב געזען עפעס איינעם, איינער האט מיר געשיקט א שאלה, א חבר מיינע, כ'זאג עס נאר על דרך משל, צו די מעשה איז מדויק אדער נישט איז נאך א חקירה וואס ס'מיינט, אז ס'איז געווען איינער וואס איז געווארן א גר, ס'איז א שיינע מעשה ווייל ס'געבט ארויס די איידיע. כ'וויל נישט אריין גיין אין די דיון פון די גופא של מעשה. ער איז געווען א גוי און געווארן א איד. יעצט זאגט ער, ער איז געווען א גוי, האט ער געלערנט, פאר זיך מגייר געווען. האט ער עוסק געווען אין פארשטיין די תורה, ער וויל פארשטיין, זיך פארשטיין די טעמי הדברים אביסל. עוסק געווען אין די ראשונים, אסאך מענטשן, וואס זיי זאגן, וואס איז די טעם, וואס איז די הסבר, וואס איז די ביאור, וואס איז די מובן און אזוי ווייטער. זאגט ער ביז ער האט זיך מגייר געווען, האט קויפט ס'הייסט כאילו האט ער מכיר געווען, לאו דווקא מכיר געווען אבער געטראפן א טעם אין די תורה, און האט זיך מגייר געווען, און צוביסלעך נאכן מגייר זיין האט ער געזען ער האט פארלוירן די טעם און אויסגעפונען פארוואס ער טוט זאכן, ס'גייט ס'גייט ער איז גאנץ העפי, זאגט ער ס'איז ידוע די מחלוקת ראשונים צו מ'דארף טון מצוות מיט א טעם אדער אן א טעם, פאר די טעם נישט פאר די טעם, ער איז מכריע געווען, פארן פארן חתונה האבן, פארן מגייר זיין, האט ער געהאלטן אזוי ווי די שיטת הרמב"ם, מען דארף וויסן די טעם, יעצט האלט ער שוין אויף די שיטת א, כ'ווייס נישט וועלכע די אנדערע שיטה, אז מען דארף נישט די טעם, יא. איז דער יעניק וואלט ווערט קען, מען קען טייטשן אז ער איז סתם געווארן מלומדה, כ'גיי נישט אריין וויאזוי מען טייטשט די מעשה, אבער איך מיין אז דאס איז א מעשה, לויט ווי איך וויל עס פארשטיין לפחות, געבט ארויס, אז ער איז דאך געווען א גוי, איז דאך נישט געווען קיין איד, דאס הייסט, ס'איז אזא סארט מדריגה וואס הייסט א איד, צו צו ס'געשעהט בדרך נס ווען מ'גייט אין מקווה, צו ס'געשעהט ווייל ער איז פארט פון די אידן און גייט אין בית מדרש יעדן טאג, האט חברים, ווי אזוי ס'פונקטליך געשעהט, אז ס'דא אזא סארט מענטש וואס ער איז א איד, און די סארט מענטש וואס ער איז א איד, באופן כללי, ער זוכט נישט צו, ער דארף נישט וויסן די טעם, איך זאג נישט אז ס'איז א גוטע, ס'איז א גרויסע מצוה צו וויסן די טעם, מ'דארף זיין א מענטש, נישט טוהן זאכן אין די וועלט אריין, בסדר, אבער ס'זעהט זיך אויס אנדערש.

און יעצט איז ער שוין א אנדערע סארט מענטש, יעצט דאס וואס ער האט געטראכט פריער, ער האט געמאכט אזויפיל הכנות כדי צו טון די מצוה, און אזויפיל הכנות און אזויפיל צו ווערן א איד, ער האט געטון די אלע עבודה, זיין א איד, דאס מיטן זיין א איד איז א גאנץ אנדערע לעוול, דאס הייסט ווייל די חילוק, פשוט די חילוק פון א איד מיט א גוי איז א גאנץ אנדערע לעוול, ס'נישט די זעלבע זאך, אוודאי צו אלע אידן, יעדע זאך דארף מען דאך פארשטיין, אבער ס'איז דא א חילוק, ס'איז א אנדערע סארט מענטש, ס'איז ממש כפשוטו א אנדערע סארט מענטש, אנדערע סאסייעטי, ער באלאנגט, ער גייט צו א אנדערע מקווה, ער עסט אנדערע עסן, איז דאך א אנדערע סארט מענטש, און דער מענטש רעדט, איז ממש קוים וואס ער פארשטייט זיך מיט דער פריערדיגער מענטש, און דאס איז איין זאך זיכער אז דער דזשאדזשמענט, די איידיע וואס דער פריערדיגער מענטש האט געהאט אויף אים, איז ער נישט תופס, איז ער נישט חל מער. מ'דארף יעצט אויספיגערן פון דאס ניי וואס ס'מיינט צו זיין א איד. יסוד עצום אין די מושג פון גדלות שני, אז דער מען קען רעדן למשל פון שבת און די וואך, און איך וויל דא רעדן אין די קאנטעקסט פון די זוהר פון שבת און מילה, יא, ס'איז דאך דא א גרויסע חילוק דא, פון די מענטש וואס ווארט זיבן טעג און נאכדעם איז דא שבת, נאכן זיבן טעג געבט מאכט ער ברית מילה, און דער בהמה וואס איז נאך זיבן טעג וואס געשעהט? מען שעכט אים, דאס הייסט מען קען אים מאכן א קרבן, דאס הייסט ער איז שוין א בהמה. ער גייט דאך נישט ווייטער פון דעם, ער רעדט דאך דא פון די בהמה וואס מ'שעכט ביים אכטן טאג, כאילו פון די אכט טאג קען מען אים נישט שעכטן, איז א קרבן, ס'איז אוודאי א גוטע זאך, ער האט עפעס א עליית נשמה, ער ווערט א קרבן און וואטעווער ס'איז, אבער ער בלייבט א בהמה, און זאגט די זוהר קלאר, אז איי, פארוואס דארף די בהמה ווארטן זיבן טעג? דאס הייסט טבעיות'דיגע זאך, שטייט אין די, איז מסביר די רמ"ק, אז שבת, דאס הייסט, ער מיינט נישט דא דווקא שבת, ער מיינט נישט דווקא קדושת שבת, ווייל די רמ"ק איז מדייק, אויב וואלט מען געמיינט די קדושת שבת וואלט דאך געדארפט זיין. אז מ'זאל ווארטן נאך שבת, אויב איז ער געבוירן פרייטאג, קען מען שוין מקריב זיין אים זונטאג ביים דריטן טאג, ווייל עס איז דאך שוין אדורך א שבת, אבער טאטע ווען מ'זאגט אדורך א שבת מיינט מען נישט דווקא אדורך א שבת, מ'מיינט שבת אזוי במובן פון א וואך, יא? אוודאי א וואך האט אין זיך א שבת, האט אין זיך זעקס טעג ארום די שבת, דאס איז די חטיבה, די זאך וואס הייסט א וואך, און א וואך געבט ס'דא א געוויסע ענין, לאמיר זאגן מ'דארף אויך די שבת, אבער מ'דארף אויך די גאנצע התפשטות פון די שבת, יא, כ'האב געזען דער שם משמואל רעדט וועגן דעם, שבת, יא, שבת מיינט נישט נאר שבת, יא, שבת מיינט ס'איז א גאנצע וואך, שבת איז די מרכז פון די וואך, ס'איז דא ארום און ארום זעקס טעג, וואס הייסט שבת, ס'איז א טבעיות'דיגע סייקל, דאס הייסט זיבן טעג, זיבן טעג האט עפעס א שפיץ פון שבת, אבער ס'איז נישט, די שבת, לאמיר אנדערע וועג, לאמיר זאגן אן אנדערע וועג, די שבת איז נישט אין א אנדערע עולם ווי די גאנצע וואך, די שבת איז א חלק פון די זעלבע עולם, ס'איז דא זעקס טעג און דער זיבעטער טאג, און אוודאי דארף, מ'קען נישט.

דארף ער דורכגיין שבת און נאכדעם קען ער זיך מל'ן, זאגט מען אינגאנצן א אנדערע זאך. א מענטש ביים אכטן טאג, דאס הייבט זיך דאך ערשט אלעס אן, יא? די מילה איז דאך נישט די סוף, ס'איז די אנהייב, רייט? און נישט נאר די מילה איז נישט די סוף, נאר מילה אליינס האט מער ווי איין לעוועל, יעדע איינער ווייסט ס'דא לפחות צוויי לעוועלס המול ימול, געלערנט אין די זוהר פון חנוכה, יא? ס'איז כל ביתה לבוש שנים, המול, ימול, מילה ופריעה. און די זוהר איז דאך א גרויסע חסיד פון פריעה. שוין אין די גמרא זעהט מען אז עס איז דא א ענין אין דעם. מ'האט נישט גענוג מילה, מ'דארף אויך די פריעה. און וואס איז די טייטש פריעה? אדער וואס איז די טייטש אין אונזער קאנטעקסט? כ'וועל נישט אריינגיין ממש אין די ענין פון פריעה. אבער וואס איז די ווארט דא? איז די אכטע טאג טוט עפעס אינגאנצן אנדערש ווי די זיבן טעג האט מען זיך נישט געקענט פארשטעלן. אוודאי האבן זיי געמאכט א הכנה, אוודאי איז א איד אדורך געגאנגען פון זיבן טעג, איז געבוירן געווארן און יעצט רעדט מען פון די צווייטע מאל געבוירן ווערן, זיבן טעג מיינט איך קען זיין זיבן יאר, קען זיין זיבעציג יאר, איך ווייס נישט, ער איז דורך געגאנגען די אלע זיבן מדות איז געווארן א מענטש, אזוי ווי א בהמה דארף ווערן א מענטש, זיכער די פשוטע לעוול, בהמות לעוול, איז געווארן א מענטש. באקומען בחינת נפש, דער זוהר זאגט ס'איז מתיישב געווארן זיין נשמה אין זיין גוף, אזא לשון פון דער זוהר אין אנדערע פלאץ, אז פאר ווען א מענטש ווערט געבוירן כאילו זיין נשמה טאנצט ארום, ס'איז נאכנישט באזעצט אין דער גוף, ס'דארף זיין א ישוב, ס'דארף זיך אוועק זעצן אין דער גוף, עס מאכט סענס, יא א מענטש, כ'זאג די משל, און דאס איז א איידעלע דמיון, ס'איז א פאעטרי, אבער א מענטש גייט אריין אין א נייע הויז, מ'מופט אין א נייע הויז, די ערשטע פאר וואכן, די ערשטע, לאמיר זאגן די ערשטע זיבן טעג, וואוינט ער נאכנישט אין די הויז, ער איז נאך א פרעמדער, ער האט זיך נאכנישט. ס'פיט נאכנישט אויף אים ארויף די הויז, ער דרייעט זיך פון דא און דארט, ער קוקט זיך ארום, דא, אה, דא איז די פרידזש, אה, דא איז די שלאף צימער, אה, דא איז די בית הכסא, ער באזוכט זיך אזוי ביז נאך אפאר טעג, אקעי, ער איז מתיישב, ער וואוינט דא. ס'איז דאך כביכול א נשמה, ביי די וועי, ווען איך זאג א נשמה מיינט מיך א געדאנק, מיינט מיך, ווי מ'קען עס פארשטיין, א געדאנק, א התעוררות, מ'לייגט אריין א התעוררות אין א מענטש, עס פילט זיך פרעמד אנהייב, ער קוקט אביסל אקעי אפשר דא אפשר דארט, אמאל מאכט גייט ער די ראנג פלאץ ער מיינט אז עס איז נישט די ריכטיגע, און אזוי ווייטער, נאך א זיבן טעג איז זיך מתיישב, נשמה איז זיך מתיישב און קוקט אקעי, ער איז פארט פון אים, דאס איז אלס א טבעיות'דיגע מהלך, ס'איז אלס ניין עולם, ס'איז דא א מענטש, איז געווען א מענטש, יעצט אבער הייבט זיך אן א גאנצע נייע זאך, ס'הייסט ברית מילה, און וואס איז די ברית מילה? ברית מילה רופט די זוהר און ער ברענגט די פסוק ואעבור דאס איז דער פסוק פון יציאת מצרים ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וואס זאגט די פסוק פסוק אין יחזקאל איז מתאר ווי די אידן די ער זאגט כאילו מעשה די אידן ירושלים בת ירושלים איז געבוירן געווארן די מיידל קליינע מיידל און זי געווען שמוציג מען האט איר נאכנישט ס'הייסט א לידה יא מ'קען רעדן פון די ערשטע לידה מ'קען רעדן פון די צווייטע לידה. אבער זי איז געבוירן געווארן, יא, זי איז געווען א פיצי בעיבי, א פיצי בעיבי איז וואס? שמוציג און און ס'איז פיל מיט בלוט און מ'נאך מ'דארף עס נאך פעמפערן און אויסוואשן און און ער זאגט מ'האט איר געווארפן אויפן פעלד ס'איז נישט געווען קיינער זאל נישט נעמען קעיר, ואעבור עליך, כ'נעם אריבער אויף דיר. ואראך, איך האב דיר געזען, מתבוססת בדמייך, וואס דו דערווייל ווייקסט זיך, דו דרייסט זיך, דו ראולסט אין דיין בלוט. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך, איך האב דיר געזאגט מיט דיין בלוט וועסטו לעבן, אין אנדערע ווערטער איך האב דיך מחיה געווען, איך האב אריבערגעגאנגען אויף דיר, איך האב מופיע געווען אויף דיר, און מרחם געווען, נאך דעם גייט ער רבבה כצמח השדה נתתיך, איך האב דיר געמאכט זאלסט וואקסן ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדים נכונו, ושערך צמח, און נאך אלץ ואת ערום ועריה ואעבור עלייך נאכאמאל ואראך והנה עתך עת דודים ואפרוש כנפי עלייך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך דאס הייסט ס'איז געווארן א ברית נאום אדני אלהים ותהיי לי גוט און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער די פסוק און שפעטער האט זי בוגד געווען און ס'איז אלץ די מעשה וואס ער פארציילט יחזקאל די מורא'דיגע מורא'דיגע ציור מורא'דיגע כח הדמיון מורא'דיגע כח הנביא פון יחזקאל הנביא. און ידוע אז דעי מדרש, דעי דעי פסוק, דעי מאמענט, יא, א מאמענט, מ'דארף דאך אנבינדן זיין אויף א מאמענט, אויף א, אויף א, א בילד, דעי מאמענט האט דער מדרש גע'דרש'נט, רשי ברענגט עס דא אין פרשת בא, דעי מאמענט האט די מ' האבן געליינט אויף די רגע פון יציאת מצרים, די אידן זענען געבוירן געווען בעיביס, אוודאי זענען זיי נישט געווען קיין בעיביס, שוין געווען א גאנצע פאלק, פרו ורבו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד, ס'געווען אסאך אידן, אבער ס'איז אלץ קטנות שני, אלץ גדלות ראשון,

דאך גארנישט, אזוי ווי די גמרא זאגט דו האסט דאך נישט קיין שום מצוות, ביסט א גאנצער מענטש, ביסט א גאנצע בהמה, אבער קיין מענטש ביסטו נישט, ווי האסטו די עכטע מדריגה פון מצוות, ווי האסטו עפעס וואס האסט אליינס געטון, עפעס וואס האסט אליינס עומד געווען, עפעס וואס האסט א מדריגה וואס קען מוליד זיין, דאך אלץ גארנישט ביזדערווייל, ס'איז אלץ זרע לבטלה ביזדערווייל. וואס איז די עצה? ואומר לך בדמייך חיי, דאס הייסט, פשטות מיינט עס, מיט מתוך דמייך חיי, ואעבור עלייך איז די עיקר, די עיקר דגוש יא, ס'איז אריבערגעגאנגען כביכול, די שכינה, די אייבערשטער איז אריבער אויף זיי, זיי געזען אין די מצב און זיך מרחם געווען אויף זיי. זאגט די מדרש, זאגט די חכמים, מען האט זיי געגעבן צוויי מצוות, וואס זיי זענען דם פסח ודם מילה, צוויי דמים, דם פסח ודם מילה, דאס איז די זכות, דאס איז די זכות, דאס איז די כח וואס מען האט אראפגעגעבן, דאס איז די טייטש, ס'איז די דם פסח ודם מילה, דאס איז שוין נישט א חלק פון די פריערדיגע זאך, ס'איז צוויי דמים, אפשר די ערשטע וואלט מען געקענט טייטשן עס נאך די פשוט'ע פשט, אבער די צווייטע איז שוין זיכער נישט דאס, די צווייטע איז די טייטש ואעבור עלייך, אזוי די זוהר זאגט יעדע יונגל, יעדע איד וואס ער גייט אדורך די צווייטע ברית, באמת, אבער די ערשטע ברית אויך, איז כביכול אזוי ווי מ'האט געלערנט, אויף דעם פנים האט ער אן איסור תחילה, נאכדעם קומט אבער כביכול און ער זעט דיך, און ער געבט דיר א נייע לעוול, זאגט דער זוהר, כנסת, די שכינה זעט אים, זעט דעם ברית, דעם די אינגל וואס איז געמל'עט, און זי געבט אים א נאך א העכערע מדריגת נשמה, נאך א נייע נשמה. און די נייע נייע נשמה. דאס איז נישט נאר דיין פסח און דיין מילה אדער היינט וואס ס'איז נישטא דיין פסח איז דא דיין מילה און דיין פריה דאס הייסט ס'קען זיין די זוהר לערנט אז אין מצרים איז נישט געווען קיין מילה קיין פריה אבער שפעטער איז געווען פריה איז תלוי אין די סוגיא אין די גמרא אויף כל פנים ס'איז פריה דאס איז קען מען מדייק זיין די פריה איז לכאורה די ווייל זיי טייטשן דאס איז דאס איז דאס איז די זאך וואס געשעט נאכן ברית מילה דאס הייסט מילה טייטשט מ'שניידט אפ די ערלה דאס איז די עברי טייטש, פריה איז אויך אמת'דיג א חלק פון די ערלה פריה יא אקעי ערלה אקעי ערלה איז דאך ווייזט אויף די קליפות ווייזט דאס אז מ'איז נישט בסדר, מ'נישט קיין מענטש נאכנישט, דארפסט דיך מאכן א מענטש. נאכדעם וואס דו מאכסט א מענטש הייבט זיך ערשט אן די עבודה. דעמאלטס הייבט זיך ערשט אן א גאנצע נייע וועלט, דאס איז דער עולם הפריעה, און פריעה טייטשט די זוהר אסאך מאל מלשון, טייטש אפשר, מלשון כי פרוע הוא, מלשון גילוי, יא, בפרוע פרעות בישראל, ס'ווערט נתגלה די אידישקייט, ס'ווערט נתגלה א נייע סארט אידישקייט. און דאס איז נתגלה, דאס איז ואעבור עליך, דאס ווערט נתגלה, דאס האט מען זיך נישט געקענט פארשטעלן פאר דעם בכלל. משה רבינו איז געגאנגען אין בארן ביים סנה, האט ער געזאגט די אייבערשטער איך וועל ארויסנעמען די אידן פון מצרים? נישטא נישטא, וויאזוי ער האט פארשטאנען וואס מיינט גאולה, אבער עס איז געווען כמעט אוממעגליך פי לפי די השגה וואס ער האט געהאט וואס מיינט גאולה אז ס'זאל קענען געשען. די גאנצע המשך פון די מעשה איז געווען אז מ'האט אים געוויזן ואמרי לה ואני הוי', דאס הייסט אני הוי' מיינט, פון די גלות קען מען נישט זעהן די גאולה, דאך דער גדר פון אמת, אויב מען קען זעהן פונעם גאולה איז נישט די סארט גאולה ער רעדט, דאס איז נישט גדלות באמת, דאס איז נישט גדלות שני, דאס איז גדלות ראשון, אונז דארפן אנקומען צו גדלות שני, גדלות שני איז אזא סארט גדלות וואס מען קען זיך נישט פארשטעלן בקטנות אזא סארט גדלות, נישט מעגליך בקטנותו צו זעהן די גדלות וואס עס גייט זיין, און די רגע וואס מען זעהט קומט מען צוריק אויף די גלות און מען פארשטייט עס נישט, עס איז דא עפעס א עפעס א מחיצה צווישן זיי, עס איז א אנדערע עולם, עס איז א נייע עולם, די עולם וואס הייסט עולם הבא,

דא דארף מען אמת'דיג רוח הקודש, דא איז נישט דא קיין וועג ארויס, וואס טוט מען, וואס טוט ער, וואס טוט ער, ער איז געווארן א טאטע און ער קען דאך, נאכאמאל אין שכל, ער קען דאך נישט פרעגן זיין טאטע, איז דאך ווייטער א יונגל, דאך נישט קיין, אפשר איז דא א סארט לעוועל ווער פרעגט זיין טאטע, און צום סוף, נו ווער פרעגט יענעם? דארף מען האבן רוח הקודש, דארף מען האבן רוח השכינה, דארף מען האבן רוח ה, רוח התורה, מען קען עס רופן, דארף מען האבן עפעס א שארית רוח וואס זאגט דיך אז יא.

די עצה איז רוח הקודש. דאס איז די עצה. וויאזוי טרעפט מען רוח הקודש? זאל מען זוכה זיין.